פרייטאג שמות, מסכת פרה פרק ג', זאגט די הייליגע משנה, שבעת ימים קודם לשריפת הפרה, זיבן טעג פאר מען האט געוואלט פארברענען דעם פרה אדומה, מפרישין האט מען אפגעשיידט כהן השורף את הפרה, דעם כהן וואס גייט פארברענען די פרה אדומה, עס מוז נישט זיין דווקא א כהן גדול, יעדער כהן איז כשר פאר דעם, מען האט אים אפגעשיידט מביתו פון זיין הויז ללשכה שעל פני הבירה, צו א שטיבל וואס איז געוועזן אויפן הר הבית צפונה מזרחה, דער שטיבל איז געווען אויף צפון מזרח פונעם בית המקדש, דאס איז געווען א רמז אז מען שיידט אים אפ צוליב די סיבה פון פרה אדומה וואס ווערט אנגערופן א חטאת, וואס א חטאת דארף מען שעכטן אויף צפון זייט, פאר האט מען עס, האט מען אים אפגעשיידט צו צפון מזרח ער זאל געדענקען פאר וועלכן צוועק מען האט אים אפגעשיידט און ער זאל גוט נזהר זיין און אכט געבן ער זאל אלעס טון ווי די הלכה פארלאנגט. ובית האבן היתה נקראת, די שטוב האט מען גערופן בית האבן ווייל אלע השתמשות'ן פון דעם כהן במשך די זיבן טעג איז געווען נאר מיט אזעלכע שטיינערנע כלים וואס זענען נישט מקבל טומאה, דאס איז אלעס געווען מעלות יתירות וואס מ'האט געטון מיטן כהן, ווי מ'וועט שפעטער זען, ווייל מ'האט אים געדארפט אין דעם לעצטן טאג מטמא זיין און טובל'ן, ער זאל זיין א טבול יום, אן קיין הערב שמש, בשעת ער האט פארברענט דעם פרה אדומה, כדי להוציא מליבן של צדוקים, וואס זיי האבן געזאגט אז מ'דארף דאס מאכן נאר מיט איינער וואס האט שוין געהאט הערב שמש, וויבאלד איך האב מיקל געווען מיט דעם אז ער קען זיין א טבול יום, האב איך מחמיר געווען מיט אלע אנדערע זאכן. וואס איז די סיבה פארוואס מען דארף אים אפשיידן פון שטוב? קודם לערנט מען עס ארויס פון די מילואים, ס'שטייט ביי די פרשה פון די מילואים, אהרן און זיינע קינדער, מען האט זיי אפגעשיידט זיבן טעג פאר די חנוכת הבית, כאשר עשה ביום הזה ציוה ה' לעשות לכפר עליכם, לערנט מען ארויס לעשות מיינט ווען מען מאכט א פרה אדומה דארף מען אויכעט אפשיידן זיבן טעג פריער, לכפר עליכם מיינט דער כהן גדול, פאר יום כיפור האט מען אים אפגעשיידט זיבן טעג. און די סיבה פארוואס מ'האט אים אויכעט אפגעשיידט פון שטוב, דאס הייסט זיין פרוי האט נישט געמעגט מיטקומען, ווייל איך האב מורא געהאט ער וועט זיין מיט זיין פרוי און שפעטער וועט זי טרעפן אז זי איז א נידה, וועט זי מטמא זיין למפרע דעם מאן אויף זיבן טעג, און ער וועט נישט קענען מאכן דעם פרה אדומה. זאגט די משנה, ומזין עליו, מ'שפריצט אויף דעם כהן כל שבעת הימים, אלע זיבן טעג מכל חטאות שהיו שם, ס'וועט מען שפעטער זעהן אז ס'איז געוועזן בערך זיבן פרה אדומה'ס, האט מען אים יעדן טאג געשפריצט פון א צווייטע פון די פריערדיגע פרה אדומה'ס, באמת האט מען נישט געשפריצט גאנצע זיבן טעג, איינע פון די טעג איז דאך א שבת, שבת טאר מען נישט שפריצן הזאה איז א שבות ס'איז נישט דוחה שבת, און די פערדע טאג האט מען בכלל נישט געדארפט שפריצן, ווייל די סיבה פארוואס מען האט געשפריצט אויף אים די אלע טעג איז נאר ווייל אפשר איז יעדע טאג א דריטע טאג פון וואס ער איז טמא געווארן אדער א זיבעטע טאג פון וואס ער איז טמא געווארן, און בשלישי ובשביעי דארף מען שפריצן פון פרה אדומה. איז די ערשטע דריי טעג קען איך טאקע טראכטן די ערשטע טאג אפשר איז עס די דריטע טאג פון ווען ער איז טמא געווארן, די צווייטע טאג אויך אז אפשר איז דאס די דריטע טאג, און די דריטע טאג אויך אז אפשר א מינוט פאר מען האט אים אפגעשיידט איז ער טמא געווארן און דאס איז די דריטע טאג פון ווען ער איז טמא געווארן. אבער די פערדע טאג קען מען דאך נישט טראכטן אז דאס איז די דריטע טאג פון זיין טומאה ווייל דריי טעג פריער איז ער שוין געווען אפגעשיידט פון אלע טומאות. און ס'קען נישט זיין אז די פערטע טאג איז אפשר די זיבעטע טאג פון זיין טומאה, ווייל אפילו אויב ס'איז די זיבעטע טאג פון זיין טומאה, וויבאלד ביי די דריטע טאג, דאס הייסט א טאג פאר מ'האט אים אפגעשיידט, האט מען נישט געשפריצט אויף אים, האט נישט קיין פירוש מ'זאל שפריצן א זיבעטע אן א דריטע, ס'גייט נישט אזוי. ממילא די פערטע טאג האט מען בכלל נישט געדארפט שפריצן אויף אים. די פינפטע טאג האט מען ווייטער געדארפט שפריצן, ווייל אפשר איז דאס די זיבעטע טאג פון זיין טומאה, און די זעלבע זאך די זעקסטע און די זיבעטע, ווייל אפשר איז דאס די זיבעטע טאג פון זיין טומאה. איז ביי יום הכיפורים וואס מ'קען נישט אויסרעכענען וועלכע טאג אין די וואך דאס זאל חל זיין ס'ווענדט זיך נישט אין אונז, פלעגט מען אים אפשיידן זיבן טעג פאר יום כיפור, און סיי די פערדע טאג און סיי די שבת טאג האט מען נישט געשפריצט, ס'איז אמאל אויסגעקומען אז מ'זאל נאר האבן געשפריצט אויף אים פינף טעג, אבער ביי א פרה אדומה וואס מ'קען יא אויסרעכענען וועלכע טאג מ'וויל עס מאכן, פלעגט מען כסדר אויסרעכענען אפצושיידן דעם כהן אויף א מיטוואך אזוי אז די פערדע טאג וואס מ'דארף סייווי נישט שפריצן זאל אויסגעפאלן אין א שבת וואס מ'טאר נישט שפריצן. אבער אויסער דעם האלט די תנא קמא האט מען יעדן טאג געשפריצט פון די אלע חטאות וואס זענען דארטן געווען, רבי יוסי אומר לא היו מזין עליו אלא בשלישי ובשביעי בלבד, נאר די דריטע און די זיבעטע טאג פון זיין אפשיידונג האט מען געדארפט שפריצן, וואס איז די מחלוקה פון די תנא קמא מיט רבי יוסי צו איך האלט הזאה בזמנה מצוה, דאס ווייסט יעדער איינער און דאס איז יעדער פון זיי מודה אז טבילה בזמנה איז א מצוה, ס'קומט די צייט וואס א מענטש ווערט גערייניגט, ער קען זיך שוין גיין טובל'ען, דארף ער זיך דעמאלטס גיין טובל'ען, אבער הזאה איז א מחלוקה, די תנא קמא האט געהאלטן הזאה בזמנה מצוה, ממילא דארף מען יעדן טאג שפריצן ווייל אפשר איז דעמאלטס די דריטע טאג און אפשר איז דעמאלטס די זיבעטע טאג, רבי יוסי האט געהאלטן מען זאגט נישט הזאה בזמנה מצוה, ממילא איז גענוג אז מען שפריצט די דריטע און די זיבעטע. רבי חנינא סגן הכהנים אומר, על הכהן השורף את הפרה, מזין עליו כל שבעת הימים. פארוואס? פאר מעלה בעלמא, באמת האט ער געהאלטן אז הזאה בזמנה איז נישט קיין מצוה, אבער דעם כהן השורף את הפרה, וויבאלד מען האט מיקל געווען אז ער מעג זיין א טבול יום, האט מען מחמיר געווען מען זאל אים אויף יעדן טאג שפריצן פון די אפר הפרה, ועל של יום הכיפורים לא היו מזין עליו אלא בשלישי ובשביעי בלבד, דער כהן וואס מען שיידט אפ פאר יום כיפור, איז גענוג געווען אז מען שפריצט אינעם דריטן אינעם זיבעטן טאג. משנה בית. ווער האט געשפריצט אויף דעם כהן? מען דארף דאך האבן איינער וואס איז אינגאנצן גערייניגט, ס'איז נישט דא קיינער וואס איז מער ריין ווי א קליין קינד וואס איז נאך קיינמאל נישט טמא געווארן. חצרות היו בירושלים, ס'איז געווען ספעציעלע הויפן געבויט אין ירושלים, בנויות על גבי הסלע, ס'איז געווען געבויט אויף א פעלזן וואס איז נאך נישט געווען גערירט מששת ימי בראשית,

ומביאים שוורים, ווען ס'קומט די צייט צו גיין שעפן וואסער אויסצומישן מיט די אפר הפרה פון די אלטע פרה אדומה'ס וואס מ'וויל יעצט גיין שפריצן אויף דעם כהן וואס גייט פארברענען דעם נייעם פרה, האט מען געברענגט אקסן וואס זיי האבן זייער א ברייטע רוקן און דער קינד קען זיצן דערויף און ער און זיין פיס וועט נישט מאהיל זיין אויף א טומאה, ועל גביהן דלתות, מ'האט געמאכט נאך א חומרא, מ'האט ארויפגעלייגט גרויסע טירן אויף די אקסן, וואס די טירן זענען אויכעט נישט מקבל טומאה, ס'איז א פשוטע כלי עץ. ותינוקות יושבין על גביהן, און די קינדער זענען געזיצן אויף די אקסן אויף די טירן, וכוסות של אבן בידם, האבן געהאט שטיינערנע בעכערס אין די הענט, וואס די שטיינערנע בעכערס זענען ווייטער נישט מקבל טומאה, הגיעו לשילוח, מ'איז אנגעקומען צום טייך שילוח וואס דאס איז נעבן ירושלים, ירדו זענען זיי אראפגעגאנגען, לויטן תנא קמא זענען זיי אראפגעגאנגען פון די אקס, ומלאום, זיי האבן אליין מיט די הענט אנגעשעפט, נישט מיט א בענדל, ועלו, זענען צוריק ארויפגעגאנגען וישבו על גביהן, זיך ארויפגעזעצט אויף די רוקענעס פון די שוורים אויף די טירן וואס זענען געלעגן אויף די אקסן. רבי יוסי אומר ממקומו היה משלשל וממלא, דארט אויפן פלאץ ווי ער איז געזיצן, ער האט נישט געדארפט אראפגיין, ער האט נישט געזאגט, ער האט נישט געמעגט אראפגיין, ס'איז בעסער אז ער גייט נישט אראפ ווייל ער האט דאך חושש געווען אז ס'איז נאך אלץ דא א טומאת התהום ממילא ממקומו היה משלשל וממלא, ער האט אראפגעלאזט א בענדל און מיט דעם א א שטיין אינעם כלי האט ער אנגעשעפט פון די מי השילוח. וואס איז די מחלוקה? לויטן ברטנורא האט די תנא קמא געהאלטן אז מען גייט אריין אינעם וואסער, אין א וואסער פלעגט מען נישט באערדיגן ממילא דארט איז נישטא דעם חשש פון קבר התהום, און רבי יוסי האט נאכאלץ חושש געווען, תוספות אין מסכת סוכה זאגט אז לויטן תנא קמא איז מען אויך נישט אריינגעגאנגען אינעם וואסער נאר נעבן די וואסער, און וויבאלד ס'איז געווען גאר א קליינע שטח נעבן די וואסער, אויף דארטן האב איך נישט חושש געווען מפני קבר התהום, און רבי יוסי האט געהאלטן אפילו ס'איז א קליינע שטח דארף מען נאכאלץ חושש זיין און ס'איז בעסער ער זאל בלייבן זיצן אויפן שור און אזוי ארויפשעפן די וואסער. משנה ג' באו להר הבית, נאכן אנשעפן די וואסער האבן זיי עס צוריקגעברענגט צום הר הבית. וירדו, האבן אראפגענידערט פון די אקסן, הר הבית והעזרות תחתיהם חלול, די הר הבית און די עזרות איז אויכעט געווען אונטער דעם הויל, מפני קבר התהום, אז טאמער מען האט אמאל באערדיגט דארט עפעס, זאל עס האבן א חלל, די טומאה זאל נישט זיין רצוצה, ס'זאל נישט בוקע זיין. ובפתח העזרה, ביים טיר פון די עזרה, היה מתוקן, איז געווען אנגעגרייט קלל של חטאת, דאס איז א כלי פון וואס דארט איז געליגן די אפר הפרים, פון די אלטע פרה אדומה'ס וואס מען האט שוין געמאכט פון אין די פריערדיגע יארן, און מען האט נישט געקענט איינער זאל מיט די הענט אדער מיט א כלי ארויסנעמען פון דארט אש, כדי מען זאל עס אויסמישן מיט די וואסער וואס מען האט יעצט געשעפט, ווייל דעמאלטס ווערט די גאנצע פרה אדומה אש טמא דורך היסט. וואס האט מען געטון? ומביאין זכר של רחלים, מען האט געברענגט א זכר פון די ווידערן, וקושרים חבל בין קרניו, מען האט צוגעקניפט א שטריק צווישן זיינע הערנער, וקושרים מקל, און מען האט צוגעבינדן א שטעקן צו די אנדערע זייט פון דעם שטריק, ומסבך, מען האט גוט ארומגעוויקלט דעם שטריק, בראשו של חבל, מען האט ארומגעוויקלט דעם שטעקן מיטן שפיץ פונעם שטריק, וזרקו לתוך הקלל, מ'האט עס נישט אריין געלייגט נאר מ'האט עס געגעבן א שליידער אריין אין דעם כלי, ומכה את הזכר נאכדעם האט מען געקלאפט דעם זכר, דעם בהמה, ונרתע לאחוריו, ער האט געגעבן א שפרינג, און ווען ער איז געשפרינגען איז ארויס געפאלן די שטעקעלע מיט דעם שטריק ארום געוויקלט, און דאס האט מיטגעברענגט מיט זיך אש וואס האט זיך אנגעטשעפעט דערויף פון דעם קלל פון דעם כלי פון די אפר החטאת, איז עס ארויפגעפלויגן ונוטל ומקדש, און דער יונגל דארט וואס איז דארט געשטאנען ער האט גענומען די אש און ער האט עס אריינגעלייגט אין וואסער, כדי שיראה על פני המים, ער דארף אזויפיל אש אריינלייגן אין די וואסער אז מען זאל עס נאך באמערקן, עס זאל נישט בטל ווערן, ס'זאל דערקענט ווערן אויף די וואסערן, און אזוי האט מען געשפריצט. רבי יוסי אומר אל תתנו מקום לצדוקים לרדות, געבטס נישט קיין געלעגנהייט פאר די צדוקים צו געוועלטיגן אויף ענק און חוזק מאכן אז מען דארף אזויפיל זאכן טון ביז מען קען ארויסנעמען דעם אש פון דארט אלא הוא נוטל ומקדש דער קינד אליין ער האט ארויסגענומען און מקדש געווען. וואס הייסט מקדש געווען מיינט אז ער האט עס אריינגעלייגט אין די וואסער. איז די מחלוקה פון די תנא קמא מיט רבי יוסי ווייל די תנא קמא האט געהאלטן אז ס'איז געווען אמאל א צייט וואס מען האט נישט געקענט טרעפן קיין שום טהור'ע מענטש, ווען מען איז ארויפגעקומען פון גלות בבל זענען אלע טמא געווען קיינער האט נישט געקענט צורירן, ממילא האט מען געמוזט מאכן אויף דעם אופן אז ס'זאל נישט טמא ווערן, און רבי יוסי האט געהאלטן אז אויכעט ווען מען איז ארויפגעקומען פון גלות בבל זענען געווען דארטן טהור'ע מענטשן וואס זיי האבן זיך גערייניגט פון די אפר הפרה וואס מען האט מיטגענומען קיין בבל און מען האט עס צוריק ארויפגעברענגט, די אפר איז נישט טמא געווארן פון ארץ העמים ווייל טומאת ארץ העמים האט מען גוזר געווען שוין נאכדעם וואס מען איז צוריק געקומען פון גלות בבל, ממילא האט מען געקענט נעמען א טהור'ע מענטש וואס ער זאל אליין ארויף נעמען די אפר הפרה און מען האט נישט געדארפט צוקומען צו די עצה פון די בהמה מיטן שטעקן. משנה ד', לא היו עושין, מען האט נישט געמעגט מאכן לא חטאת על גבי חטאת, נישט איין פרה אדומה דורך די אנדערע פרה אדומה, דאס הייסט אויב מען האט זיך גערייניגט פאר איין פרה אדומה קען מען נישט אויכעט מאכן שוין נאך א פרה אדומה מיט די זעלבע שימור, מען דארף זיך באזונדער רייניגן פאר יעדע פרה אדומה, ולא תינוק על גבי חברו, אויב מען האט צוויי קינדער אפגעהיטן אבער נאר איינעם האט מען געהיטן לשם פרת חטאת און דער צווייטער האט מען מיטגעהיטן אגב דעם קינד, קען מען נישט נוצן דעם אנדערן קינד אויכעט. וצריכין היו התינוקות להזות דברי רבי יוסי הגלילי, רבי יוסי הגלילי האט געהאלטן אז אויף די קינדער אליין האט מען אויכעט געדארפט שפריצן, הגם זיי זענען געווען אפגעהיטן פון אלע מיני טומאות, אבער ס'קען זיין אז א פייגל האט געברענגט א כזית מן המת און ארויפגעווארפן אויף זיי, ממילא אלס א מעלה יתירא האט מען געזאגט אז די קינדער אליין זאלן זיך אויכעט שפריצן, און טאקע איין קינד האט געשפריצט אויף א צווייטע קינד, און רבי עקיבא אומר לא היו צריכין להזות, מ'האט נישט געדארפט שפריצן, מ'איז נישט חושש אויף טומאת מת. טובל'ן זיך, דארף יעדער, דארף מען לויט יעדן איינעם, ווייל פון א שרץ דארף מען זיכער חושש זיין אז ער איז אפשר טמא געווארן. די מחלוקה פון רבי יוסי הגלילי און רבי עקיבא איז נאר צו מ'איז חושש אויף טומאת מת, וואס דעמאלטס דארף מען הזאה אדער נישט. משנה ה'. לא מצאו משבע. מ'האט מיר דאך געלערנט אין די ערשטע משנה אז מען האט געשפריצט אלע זיבן טעג מער ווייניגער פון די פריערדיגע זיבן חטאות, איז משמע אז ס'איז שוין געווען זיבן פרה אדומות פון פריער, איז אויב מען האט אבער נישט געטראפן קיין אש פון די פריערדיגע זיבן עושין משש, ס'גענוג אז מען נעמט פון זעקס, אדער מחמש, מארבע, משלש, משתיים און מאחת. אבער ווייניגער ווי איין איז קיינמאל נישט געווען, ווייל פון די פרה אדומה וואס משה רבינו האט געמאכט אין די מדבר איז אייביג איבער געבליבן, ממילא האט מען אייביג געהאט עפעס אש פון פרה אדומה צו שפריצן אויף דעם כהן השורף את הפרה. ומי עשאם? שמועסט ער אויס ווער האט געמאכט די פרה אדומות, די פארגאנגענע פאראדימעס? זאגט די משנה אחרונה, ער מיינט צו זאגן וואס איז טאקע די הכרח אז ס'זאל איבער בלייבן פון איינס, שמועסט ער אויס ווייל הראשונה עשה משה, און פון דעם וואס משה האט געמאכט דאס איז געבליבן אויף אייביג. און באמת, נישט משה רבינו האט געמאכט די ערשטע פרה אדומה, ס'איז אלעזר הכהן וואס ער האט עס געמאכט, ס'ווערט אבער אנגערופן אויפן נאמען פון משה רבינו ווי רש"י ברענגט אין אנהייב פרשת חוקת אז ס'וועט שטענדיג ווערן אנגערופן פרה שעשה משה במדבר. והשניה די צווייטע פרה אדומה עשה עזרא, האט עזרא הסופר וואס ער איז געווען א כהן געמאכט. וחמש מעזרא ואילך דברי ר' מאיר, לויט ר' מאיר איז געווען פינף פון עזרא און ווייטער, ממילא איז אלעס אינאיינעם דא זיבן, וחכמים אומרים ס'איז געווען שבע מעזרא ואילך, ממילא איז אינאיינעם דא ניין. ומי עשאם, ווער האט געמאכט די אנדערע חמש אדער שבע מעזרא ואילך, שמעון הצדיק ויוחנן כהן גדול עשו שתיים שתיים. שמעון הצדיק האט געמאכט צוויי, יוחנן כהן גדול האט געמאכט צוויי. אליהועיני בן הקוף האט געמאכט איינס, וחנמאל המצרי נאך איינס וישמעאל בן פיאבי עשו אחת אחת, די לעצטע דריי האבן געמאכט נאר איינס. און דאס איז די מחלוקה צווישן רבי מאיר און די חכמים. רבי מאיר האט גערעכנט די צוויי פון שמעון הצדיק און די צוויי פון יוחנן כהן גדול אלס איינס. זאגט דער מלאכת שלמה, מסתמא איז עס טמא געווארן מיט עפעס א מין פסול וואס רבי מאיר האט געהאלטן אז דאס הייסט א פסול, ממילא האט ער עס נישט גערעכנט פאר צוויי באזונדערע ווייל מען האט געמאכט איינס און עס איז פסול געווארן מען האט געמוזט מאכן וועגן דעם נאך איינס, אבער די חכמים האבן געהאלטן אז יענע זעלבע פסול איז נישט קיין פסול, ממילא ווען מען האט געמאכט נאך איינס איז עס פשוט געווען ס'זאל זיין צוויי, ממילא האבן זיי עס גערעכנט באזונדער, דערפאר איז לויט רבי מאיר נאר געווען פינף פון עזרא און ווייטער און לויט די חכמים זיבן. משנה ו' וכבש היו עושים מ'האט געמאכט א בריק מהר הבית פונעם הר הבית וואס דארט האט זיך געפונען דער כהן השורף את הפרה להר המשחה צו דעם בארג דער הר הזיתים וואס איז קעגן איבער די בית המקדש כיפין על גבי כיפין מ'האט געמוזט מאכן כיפין דאס הייסט אזוי ווי א רונדעכיגע אויף א זויל, א רינדעכיגע דאך אויף צוויי זוילן על גבי כיפין, אבער מען האט נישט געמאכט אז די זוילן פונעם אונטערשטן שטאק זאל זיין אונטער די זוילן פונעם אויבערשטן שטאק, ווייל דעמאלטס איז ווייטער דא א חשש אפשר איז דא א קבר אונטער דעם זויל, ממילא די קבר אויב ס'איז טומאה רצוצה האט נישט קיין שום חלל גייט עס ארויף און ארויף און ס'וועט ווייטער מטמא זיין די כהנים וואס שפאצירן דערויף, ממילא האט עס געמוזט זיין וכיפה כנגד האוטם. כיפה איז די חלל, די רינדעכיגע חלק פון דעם טויער, און די אוטם איז די זויל, האט מען אויסגערעכנט אז ס'זאל זיין א כיפה, א הוילקייט, אקעגן איבער דעם זויל, סיי אקעגן די הוילקייט פונעם אונטערשטן שטאק האט מען געלייגט דעם אויבערשטן זויל, און אקעגן דעם הוילקייט פונעם אויבערשטן שטאק האט מען געלייגט אונטן די זויל, און אזוי איז אויסגעקומען אז אויף יעדע פלאץ ווי מען האט אדורכגעוואקט אויף דעם בריקל איז מען אלץ געווען העכער א שטח וואס האט אונטער זיך חלל, און אפילו עס איז דא אונטער דעם א קבר התהום, וועט עס נישט ארויף גיין, ס'איז נישט קיין טומאה רצוצה, עס האט א חלל ווי ס'צושפרייט זיך דארט און ס'גייט נישט ארויף, מפני קבר התהום, דאס אלעס האט מען געדארפט מאכן, ווייל אפשר אפשר איז דא דארטן א קבר וואס מען ווייסט נישט דערפון. שבו וואס אויף דעם בריקל כהן השורף את הפרה, סיי דער כהן וואס מען האט אפגעשיידט וואס ער גייט פארברענען דעם קי, ופרה און אויך די פרה אדומה אליין וכל מסעדיה די אלע וואס העלפן צו דערצו, יוצאין להר המשחה, אלע גייען ארויס אויפן צום הר המשחה דורך דעם בריקל. און הגם א קי איז נישט מקבל טומאה ביים לעבן, וואלט מען עס געקענט רואיג טראגן אן דעם בריקל, האט מען דאך געמאכט א מעלה יתירה אז עס זאל אויך גיין אויף דעם בריק וואס איז נישט טמא. משנה ז', לא היתה פרה רוצה לצאת, אויב די קי וויל נישט ארויסגיין, ס'לאזט זיך נישט, אין מוציאין עמה שחורה. ס'דא א עצה אז מ'פירט ארויס נאך א קי און אז ער זעט אז די חבר גייט גייט ער אויכעט. זאל מען אבער נישט נעמען א שווארצע קי וואס איז נישט כשר פאר פרה אדומה און ארויסשלעפן צוזאמען מיט די שלא יאמרו שחורה שחטו מענטשן זאלן נישט זאגן אז מ'האט גע'שחט'ן למעשה א שווארצע. ולא אדומה מ'טאר אויך נישט נעמען נאך א רויטע קי שלא יאמרו שתיים שחטו מענטשן זאלן נישט זאגן אז מ'האט גע'שחט'ן צוויי און אין פסוק שטייט ושחט אותה מ'טאר מ'מעג נאר שעכטן איינס און נישט צוויי. אויף אמאל. רבי יוסי אומר לא משום זה, נישט דאס איז די ווארט ווייל כ'האב מורא געהאט מענטשן וועלן זאגן אז מ'האט גע'שחט'ן צוויי, אלא משום שנאמר והוציא אותה, לבדה. ביי די הוצאה אליין שטייט אין פסוק אותה אז מ'מוז עס אליין ארויסשלעפן און מ'טאר נישט מיטשלעפן א צווייטן. וואס איז די מחלוקה צווישן רבי יוסי און די תנא קמא? די תנא קמא האט אויך געוואוסט אז ס'שטייט אין פסוק והוציא אותה, ער האט אבער געהאלטן אז די טעם דערפון איז נאר ווייל מ'וועט מיינען אז מען האט עס געשחט'ן אינאיינעם, די הוצאה אליין איז נאכנישט די פראבלעם, דרשינן טעמא דקרא אויף די והוציא אותה איז א סיבה ווייל מענטשן וועלן זאגן אז מען האט געשחט'ן צוויי אויף אמאל, רבי יוסי האט אבער געהאלטן אז דאס איז א עצם איסור אז מען טאר נישט ארויסטראגן צוויי אויף אמאל און די נפקא מינה וועט זיין צו מען מעג ארויסטראגן מיט די פרה אדומה אן אייזל, לויט די תנא קמא מעג מען ארויספירן א אייזל, יעדער ווייסט אז א אייזל איז נישט כשר פאר פרה אדומה, אבער לויט רבי יוסי טאר מען נישט ארויספירן קיין שום אנדערע בהמה צוזאמען מיט דעם פרה אדומה ווייל ס'איז א גזירת הכתוב והוציא אותה וואס דאס מיינט לבדו. זאגט די משנה וזקני ישראל היו מקדימין ברגליהם להר המשחה, עלטערע פון די אידן די סנהדרין זיי האבן מקדים געווען און געגאנגען פאראויס צו פיס צום הר המשחה, וואס זיי האבן שפעטער געדארפט אנלאנען זייערע הענט אויפן כהן ווי מ'העט זען אין משנה ח'. ובית טבֿילה היה שם, ס'איז געווען דאָרטן אויפֿן הר המשחה אָנגעגרייט אַ מקווה, וואָס די מקווה איז אויכעט געווען געבויט כּיפּין על גבי כּיפּין, און אויכעט די מערכה, די פּלאַץ וווּ מ'האָט אָנגעראָכטן און געמאַכט דעם שריפת הפּרה איז אויכעט געווען אַלעס אויף אַ מקום אַ וואָס איז כּיפּין על גבי כּיפּין וואָס וואָס ס'קען נישט זיין אונטער דעם קיין קבר התהום, און אַפֿילו ווען ס'איז דאָ אַ קבר קומט נישט אַרויף די טומאה. זאגט די משנה ומטמאים היו את הכהן השורף את הפרה, אין די לעצטע מינוט האט מען מטמא געווען דעם כהן וואס האט פארברענט די פרה, און מען האט אים געגעבן זיך צו טובל'ן ער זאל זיין א טבול יום, מפני הצדוקים שלא יהיו אומרים במעורבי שמש היתה נעשית, די צדוקים האבן געהאלטן אז ס'מוז ווערן געמאכט דורך א איש טהור און זיי האבן געהאלטן אז טהור מיינט נאר ווען ס'האט שוין געהאט ווען ער האט שוין געהאט הערב שמש, דאס הייסט ער האט זיך געטובל'ט פון א טומאה און די זון איז שוין אונטערגעגאנגען, די חכמים האבן אבער געהאט בקבלה אז דער טהור וואס עס שטייט ביי פרה אדומה מיינט איינער וואס איז טהור צו עסן מעשר, אפילו עס איז נאכנישט געווען הערב שמש, א טבול יום איז אויכעט כשר, האט מען אים דירעקט מטמא געווען להוציא פון די דעת פון די צדוקים. וויאזוי האט מען אים מטמא געווען? דער ברטנורא לערנט אז פון דעם וואס עס שטייט אנהייב משנה ח' אז מען האט אנגעלאנט די הענט אויף אים, דורכדעם איז ער טמא געווארן, ווייל אפילו א מענטש וואס ער איז גערייניגט צו עסן קדשים, דאך הייסט ער נאכנישט גערייניגט לגבי חטאת, און דאס איז א דרבנן'דיגע טומאה וואס זיי האבן ארויפגעלייגט אויף אים, דער רמב"ם האט געהאלטן אז מען האט אים מטמא געווען מיט א שרץ, א געהעריגע דאורייתא'דיגע טומאה. משנה ח'. סמכו ידיהם עליו, די זקני בית דין וואס זענען ארויסגעגאנגען האבן אנגעלאנט זייערע הענט אויפן כהן, ואומרים לו אישי מיין האר כהן גדול איז לאו דווקא כהן גדול, נאר עס האט געמעגט אויכעט זיין כהן גדול און דעמאלטס האט מען געזאגט כהן גדול, טבול אחת, טובל דיך איין מאל, פארוואס עפעס האבן זיי געדארפט זאגן טובל דיך איין מאל, זאגט די תוספות יום טוב, ווייל אנדערש ווי יום כיפור וואס מען האט אויכעט אפגעשיידט זיבן טעג פריער אבער דעמאלטס אין יענעם טאג דארף מען זיך טובל'ן פינף מאל, האבן זיי געזאגט דא איז גענוג אז דו טובל'סט דיך איין מאל, אנדערע מפרשים זאגן ווייל מען האט אים אזויפיל פארדרייט דעם קאפ מיט פארשידענע זאכן וואס מען האט אים געמאכט חומרות מעלה בעלמא האט מען אים געזאגט דא וועט מען דיך נישט צופיל מטריח זיין, איין טבילה איז גענוג. ירד האט גענידערט אין די מקווה וטבל און זיך געטובלט, ועלה איז ער ארויפגעקומען ונסתפג און האט זיך אפגעווישט. זאגט די משנה אחרונה ער האט זיך געמוזט אפווישן אז נישט הייסט די וואסער וואס בלייבט אויף אים א חציצה צווישן זיין קערפער און די קליידער וואס ער האט אן. ועצים היו מסודרים שם ס'איז געווען דארטן אנגעגרייט העלצער, עצי ארזים וארנים וברושים וואס דאס זענען דריי סארטן טענענביימער, ועצי תאנה חלקה גלאטע העלצער פון א פייגנבוים, ביי די פייגנבוים איז דא אזעלכע וואס זענען יא גלאט און נישט גלאט דארף זיך די משנה אויסנעמען אז ס'דארף זיין גלאט, ביי די אנדערע ביי די טענעביימער איז אלעס גלאט אזוי זאגט די רמב"ם ממילא דארטן שטייט נישט אז ס'דארף זיין דווקא חלקה. ועושין אותה כמין מגדל מען האט עס געמאכט אזוי ווי א טורעם ברייט פון אונטן און שמאל פון אויבן, ומפתחין בה חלונות מען האט געמאכט אזעלכע פענסטערלעך וואס דארטן האט מען אריינגעלייגט די שפענדלעך, די קלענערע שטיקער האלץ מיט וואס מען האט אנגעצינדן די מערכה, אויך די ווינט איז דארט אריינגעקומען און אויפגעפלאמט דעם פייער, וחזיתה מערבה, די עפענונג דערפון, דאס הייסט די פארנט, די פאדערשטע חלק פון די מערכה וואס דארט האט מען עס אנגעצינדן, איז געווען אויף מערב זייט פון די מערכה, אויף מערב זייט פון די וועלט, וואס פונקט אקעגן איבער דעם איז געווען די בית המקדש, די הר הבית איז געווען צום מערב זייט פון די הר הזיתים. משנה ט', כפתוה מען האט צוגעבינדן די פרה אדומה בחבל מיט א שטריק של מגג פון א מין גראז וואס איז נישט מקבל טומאה, ונתנוה על גבי המערכה, מען האט ארויפגעלייגט די פרה אדומה אויף די מערכה פון די העלצער, ראשה בדרום, די קאפ דערפון איז געווען צו דרום זייט פון די וועלט, ופניה למערב און די פנים איז געווען אויסגעדרייט צו מערב וואס דארט איז געווען די בית המקדש. הכהן עומד במזרח, דער כהן איז געשטאנען אויף מזרח זייט פון די מערכה ופניו למערב, זיין פנים איז געווען צו מערב, שחט בימינו, ער האט געשחט'ן די פרה אדומה מיט זיין רעכטע האנט, וקיבל בשמאלו, און האט אנגענומען די בלוט אין זיין לינקע האנט, און פון דער לינקע האנט האט מען ארויסגעשפריצט שפעטער די הזאות קעגן די בית המקדש, מען האט עס נישט גענומען קיין בעקן אזוי ווי געווענליך אין בית המקדש, מען האט אלעס געטון מיט די הענט, רבי יהודה אומר בימינו היה מקבל, מיט דער רעכטע האנט האט מען אנגענומען די בלוט אזוי ווי אלע אנדערע קבלת הדם פון קדשים וואס דארף זיין דווקא מיט די רעכטע הענט, תנא קמא האט אבער געהאלטן וויבאלד מען שפריצט נישט די בלוט אויפן מזבח דארף עס נישט זיין אנגענומען ממש מיט די רעכטע הענט אזוי ווי ביי די אנדערע קרבנות, ונותן לשמאלו, לויט רבי יהודה האט מען עס אנגענומען אין די רעכטע הענט און איבערגעגאסן צו די לינקע הענט, ומזה בימינו און געשפריצט האט מען לויט יעדן איינעם מיט די רעכטע הענט. טבל ער האט איינגעטונקען זיין פינגער אין די בלוט, והזה און געשפריצט שבע פעמים זיבן מאל כנגד בית קודש הקדשים אקעגן דעם קדש הקדשים, ווי ס'שטייט אין פסוק והזה אל נוכח פני אוהל מועד. על כל הזיה אויף יעדן שפריץ טבילה האט ער געדארפט באזונדער איינטונקען די פינגער, מ'קען נישט נוצן שיריים פון א פריערדיגע שפריץ, און צווישן איין הזאה און די אנדערע האט מען אריינגעווישט דעם פינגער אינעם בעקן, ס'איז געווען דארט א בעקן, ווייל אלע איבריגע בלוט האט מען געדארפט ארייננעמען אין א בעקן און שפעטער האט מען עס פארברענט צוזאמען מיט די פלייש און מיט די הויט פונעם פרה אדומה. גמר מלהזות ווען מען האט געענדיגט די אלע זיבן הזאות קינח את ידו בגופה של פרה האט זיך די הענט האט ער אריינגעווישט זיינע הענט וואס איז געווען אינגאנצן פארשמירט פון די בלוט אינעם קערפער פונעם קוה און אזוי האט זיך דער בלוט אויך מיט פארברענט מיטן פרה אדומה צווישן איין הזאה און די אנדערע האט מען אבער נישט אפגעווישט די פינגער אינעם קי אליין, ווייל ס'איז דא אזעלכע הארעלעך אויפן קי וואס וועלן זיך אנכאפן אויף די פינגער, און עס איז א גנאי צו מאכן די הזאה מיט דעם. ירד, ווען ער האט געענדיגט שפריצן די בלוט, האט ער גענידערט, ער איז אראפגעגאנגען פון די מערכה, והצית את האש, און ער האט אונטערגעצינדן דעם פייער באליתות מיט קליינע העלצערלעך פון די זעלבע מיני האלץ וואס די מערכה איז געווען געמאכט געווארן דערפון, למשל, טענענביימער, אדער פון גלאטע פייגנביימער, רבי עקיבא אומר בחריות, אונטערצינדן דעם פייער האט מען אויכעט געקענט מיט צווייגעלעך פון א טייטלבוים. משנה י. נבקעה, ווען די פרה איז געשפאלטן געווארן די קערפער פונעם קוה האט געפלאצט פון די פייער, ועמד חוץ מגתה, האט ער זיך ארויסגעשטעלט אינדרויסן פון דעם גת, א גת איז א גריבל, אזוי ווי ס'איז דא נעבן א פרעס וואס דארטן רינט אריין די וויין, אזוי איז געווען דא א גריב וואס אין דעם האט מען געמאכט די מערכה, וויבאלד ער האט געדארפט ווארפן די עץ ארז ואזוב ושני תולעת, און ווארפן מיינט נאר פון דערווייטן, האט ער זיך געשטעלט אינדרויסן פונעם גריבל,

שלש פעמים על כל דבר ודבר, אזוי האט מען געפרעגט דריי מאל אויף יעדע זאך, מ'האט געוואלט מאכן א פרסום, מ'האט געוואלט יעדער זאל זען אז מ'טוט אלעס ווי מ'האט מקובל, און נישט ווי די צדוקים ווילן, והם אומרים לו הן הן, און זיי די זקנים האבן אים געענטפערט יא יא, שלש פעמים על כל דבר ודבר אויף יעדע זאך האבן זיי געענטפערט, און אזוי האט מען דריי מאל געפרעגט אויף יעדע זאך. איז די ברטנורא זאגט אז ווען מ'האט גענומען דעם עץ ארז ואזוב ושני תולעת איז עס שוין געווען צוזאמגעוויקלט, אבער די משנה אחרונה זאגט אז קודם האט מען עס געהאלטן באזונדער און געפרעגט אויף יעדע זאך עקסטערע, און הערשט שפעטער, משנה י"א, שטייט דא כרכן מ'האט עס צוזאמגעוויקלט בשירי הלשון, לויטן טעם לויטן ברטנורא איז עס שוין פארדעם אויכעט געווען אביסל צוזאמגעוויקלט, נאר די שני תולעת איז געווען א לאנגע בענדל, און נאכדעם וואס מען האט געפרעגט האט מען ארומגעוויקלט די איבעריגע חלק פונעם בענדל אויף די עץ ארז ואזוב ושני תולעת אז ס'זאל האבן א געוויכט, ווי ער זאגט דא אז מען האט עס דערפאר געדארפט צאמוויקלען כדי ס'זאל אריינפליען אין די שריפה אין דעם קערפער פונעם קו און ס'זאל נישט אונטערוועגנס שוין פארברענט ווערן, ס'האט געדארפט אריינפאלן און דארטן אינעווייניג אל תוך שריפת הפרה דארט האט עס געדארפט פארברענט ווערן.

אבער נאכדעם וואס מען האט שוין געענדיגט דורך זיפן די אש איז רבי ישמעאל אויכעט מודה אז פון יעצט און ווייטער קען מען שוין טוהן דארטן די אנדערע עבודות, שפעטער קען מען טוהן מיט זיי אפילו מיט זאכן וואס זענען יא מקבל טומאה. זאגט די משנה, שחור, א שווארצע קויל שיש בו אפר, וואס מען שאצט אז ווען מען וועט עס צומאלן וועט דארטן זיין אש, כותשין אותו צושטויסט מען עס, און מען נוצט די אש, ושאין בו, טאמער עס איז נאכנישט דא קיין אש, עס איז נאך א הארטע שטיקל, מניחין אותו לאזט מען עס ווייטער ברענען ביז עס ווערט אינגאנצן אש. העצם, די ביין פון די פרה אדומה, וואס ביי דעם שטייט נישט די אויסדרוק שריפה, איז בין כך ובין כך היה נכתש, האט מען עס אזוי צי אזוי סיי ס'וועט ווערן דערפון אש, סיי נישט האט מען עס צושטויסן און גענוצט, נאר וואס דען מ'האט נישט געמעגט שפריצן, פון די פרה אדומה אויב ס'איז געווען נאר פון די ביין דערפון אויסגעמישט מיט וואסער מ'האט געדארפט זיכער מאכן אייביג אז ס'קומט אויך מיט אביסל אש פונעם קערפער אדער פון די העלצער פון די מערכה וואס דאס האט מען אויכעט גענוצט אלס די אש פון די פרה אדומה וחולקין אותו לשלושה חלקים מ'האט איינגעטיילט די גאנצע אש אין דריי חלקים אחד ניתן בחיל, איינס האט מען געלייגט אין דעם חיל וואס דאס איז נעבן די עזרת נשים אין בית המקדש, ואחד ניתן בהר המשחה, איינס האט מען געלייגט אויפן הר המשחה, דאס איז די פלאץ ווי מען האט דארטן געמאכט די מערכה, דארט האט מען פארברענט דעם פרה אדומה, ואחד היה מתחלק לכל המשמרות און די דריטע חלק האט מען צוטיילט פאר אלע משמרות. וואס האט מען געטון מיט די וואס איז געווען אינעם חיל, דאס האט מען אוועק געלייגט למשמרת, ווי עס שטייט אין פסוק והיתה לעדת בני ישראל למשמרת, די פונעם הר המשחה האט מען גענוצט פאר די כהנים וואס דארפן זיך רייניגן, און די וואס מען האט געגעבן פאר די משמרות האט מען גענוצט פאר גאנץ כלל ישראל, ווער עס איז געווארן טמא פון א מת האט מען גענוצט יענע אש צו רייניגן זיך. זאגט די גמרא מסכת נדה דף ט"ו עמוד ב', אמר רב שמואל משמי' דרבי יוחנן, אישה שיש לה וסת, א פרוי וואס זי האט א באשטימטע צייט ווען די וסת נדות קומט אן, בעלה מחשב ימי וסתה ובא עליה, טאמער איר מאן איז אוועקגעפארן און ער קומט צוריק, און ער האט אויסגערעכנט אז אפילו ווען די וסת וואלט אנגעקומען וואלט מען יעצט שוין געהאלטן נאך זיבן טעג, וואס אמאליגע צייטן האט מען נאך זיבן טעג פון ימי נדה זיך גע'טובל'ט, מען האט נישט געדארפט קיין זיין נקיים, די זיין נקיים איז דאך נאר אלס א ספק זיבה, ממילא אפילו א פרוי האט געזעהן זיבן טעג אין א צי, אויב זי האט אויפגעהערט זעהן פאר נאכט האט מען זיך גע'טובל'ט און מען איז געווען ריין, איז אויב דער מאן קומט צוריק און ער ווייסט אז יעצט איז שוין אדורך זיבן טעג פון די טאג וואס זי באקומט געווענליך די וסת, דארף ער איר גארנישט פרעגן, ובא עליה. אמר ליה ר' שמואל בר ייבא לרב אבא, אמר רבי יוחנן אפילו ילדה אפילו א יונגע פרוי דבזיזא למטבל, זי שעמט זיך צו טובל'ן און מען דארף איר מפייס זיין ביז זי טובלט זיך, ביי אזא פרוי האט ער אויך געהאלטן אז מען דארף גארנישט פרעגן צו זי האט זיך געטובלט מען קען איר שטעלן אויף די חזקה אז זי האט זיך געטובלט, אמר ליה האט ער אים געזאגט אטו ודאי ראתה מי אמר רבי יוחנן, האט דען רבי יוחנן געזאגט זיין הלכה ביי א פרוי וואס האט זיכער געזען? אימר דאמר רבי יוחנן ווען האט רבי יוחנן געזאגט אז מען דארף נישט פרעגן ווען ס'איז ספק ראתה ספק לא ראתה, ס'איז א ספק צו די וסת איז בכלל אנגעקומען אדער נישט, דעמאלט האט ער געזאגט אז ואם תמצא לומר ראתה, אויב ס'איז אמת אז זי האט געזען, אימא טבלה קען מען אויכעט זאגן אז זי האט זיך שוין גע'טובל'ט, אבל ודאי ראתה אויב זי האט זיכער געזען מי יימר דטבלה ווער זאגט אז זי האט זיך געטובלט, הוה לה ספק וודאי, ס'איז א ספק צו זי האט זיך געטובלט און א וודאי אז די וסת איז אנגעקומען, ואין ספק מוציא מידי וודאי. אין אנדערע ווערטער וויבאלד רבי יוחנן זאגט זיין הלכה נאר ביי א ספק, איז ביי א ספק זאגט מען אויך אז די ילדה האט זיך אפשר געטובלט. ווען זי וואלט זיכער געזען דארף מען איר פרעגן צו זי האט זיך געטובלט צו נישט, ס'איז דאך נאר א ספק צו זי האט זיך געטובלט, און א ספק קען נישט מוציא זיין פון א וודאי. אבער וויבאלד מען רעדט דא אויף א אופן וואס איז נאר א ספק צו די גאנצע וסת איז אנגעקומען, קען מען זיך פארלאזן און זאגן אז אויב ס'איז אנגעקומען האט זי זיך אפשר שוין גע'טובל'ט. זאגט דער זוהר הקדוש ר' שמעון אמר, האי מאן דאשלים תלת סעודתי בשבתא ווער ס'עסט דריי סעודות אין שבת, קלא נפיק ומכרזא עליה קומט ארויס א קול וואס רופט אויס אויף אים אז תתענג על השם, דא סעודתא חדא דאס איז איין סעודה לקבל עתיקא קדישא דכל קדישין,

משום דאיהי מהימנותא שלימתא דאס איז די גאנצע אמונה, ובגין כך שבתא אתיקר מכל שאר זמנין וחגין, פארדעם איז די שבת מער חשוב'ער ווי אלע אנדערע ימים טובים, משום דכולא ביה אשתכח, אלע השפעות געפינען זיך אינעם שבת, ולא אשתכח הכי בכולהו זמני וחגי, ס'איז נישט דא, ס'געפינט זיך נישט אזעלכע אזויפיל השפעות און אזויפיל ברכות ביי די אנדערע מועדים און זמנים. אמר רבי חייא, בגין כך, משום דאשתכח כולא ביה, ווייל אין שבת איז דא אלע השפעות, אידכר תלת זמנין ווערט דריי מאל דערמאנט ביום השביעי אינעם פסוק דכתיב ויכל אלוקים ביום השביעי, וישבות ביום השביעי, און ויברך אלוקים את יום השביעי. זאגט דער רמב"ם אין הלכות שבת פרק ה, מותר להדליק לכתחילה בשאר שמנים, מיט אנדערע אויל וואס די חכמים האבן נישט גע'פסל'ט מעג מען לכתחילה צינדן די שבת לעכט כגון שמן צנון, רעטעך אויל, ושומשמין, דאס איז סעסעמי אויל, ולפת, דאס איז א מין בוריקעס, וכל כיוצא בהן יעדע פון די מיני אויל וואס די חז"ל האבן נישט גע'אסר'ט, אין אסור, ס'איז נישט אסור אלא אלו שמנו חכמים בלבד נאר די אויל וואס מ'האט אויסגערעכנט, וואס מ'האט געלערנט פריער, אז דאס איז פסול נאר דאס איז פסול. לא יתן אדם כלי מנוקב, א מענטש זאל נישט נעמען א כלי וואס האט א לעכל, און מלא שמן, ס'איז אנגעפילט מיט אויל, און ער זאל עס לייגן על פי הנר, אויפן עפענונג פונעם לייכטער בשביל שיהא מנטף אז דאס זאל אריינטראפן און צוגעבן אויל צום לעכט, אויכעט ולא ימלא, מען זאל נישט אנפילן קערה א טעלער שמן מיט אויל ויתננה און דאס אראפלייגן בצד הנר נעבן דעם לייכטער, ויתן ראש הפתילה לתוכה, מען לייגט אריין די אנדערע עק פונעם קנויט, לתוכה אין דעם טעלער וואס איז נעבן דעם מיט אויל בשביל שתהא שואבת אז ס'זאל ווייטער שעפן פון דעם טעלער אויכעט. גזירה שמא יקח מן השמן שבכלי, כ'האב מורא אז דער מענטש וועט נישט כאפן אז דאס איז איין גרויסע לייכטער, און שהרי לא נמאס בנר, ס'איז דאך נישט מיאוס געווארן ווען מ'האט עס אריינגעלייגט אין דעם שארבענעם לייכטער, דאס איז דאך א באזונדערע כלי וואס ליגט אדער נעבן דעם לעכט אדער העכער דעם לעכט. ואסור ליהנות בשבת מן השמן שהודלק בו, און למעשה טאר מען אבער נישט הנאה האבן שבת פון דעם אויל וואס מ'האט אנגעצינדן, ואפילו כבתה הנר, אפילו די לעכט האט זיך שוין אויסגעלאשן טאר מען זיך נישט באנוצן מיט דעם אויל וואס מ'האט אנגעגרייט אז דאס זאל העלפן לייכטן, ואפילו נטף מן הנר, אפילו עס האט אראפגעטראפט פונעם לעכט, טאר מען נישט איינטונקען אין דעם אויל, מפני שהוא מוקצה מחמת איסור, ווען מ'האט עס אנגעצינדן און מ'האט אינזין געהאט אז די לעכט, די אויל זאל גיין פאר דעם לעכט, ווערט עס אסור. און דער לחם משנה וואונדערט זיך פארוואס דער רמב"ם זאגט נישט אז בשעת די לעכט ברענט איז דא א איסור פון מכבה נישט נאר מוקצה נאר בשעת ווען די לעכט ברענט טאמער מען טונקט איין א חלה הייסט עס ממש כיבוי ווייל מען מאכט אז ס'זאל זיך שנעלער אויסלעשן און ער זאגט אז ס'קען זיין אז דער רמב"ם האט געהאלטן וויבאלד דא רעדט מען נישט אז מען טונקט איין אינעם לייכטער אליין נאר אין א כלי וואס איז נעבן דעם וואו די קנויט האט זיך אריינגעצויגן אינעם צווייטן כלי אדער א כלי וואס איז העכער דעם און ס'טראפט אראפ פון דעם אפשר דאס איז נישט ממש קיין מכבה וויבאלד ס'געפינט זיך נישט אין דעם כלי אליין וואס ברענט. זאגט דער רמב"ם ואם חיבר הכלי שיש בו השמן אל הנר, ער האט באהאפטן דעם כלי מיט אויל צום לייכטער בסיד או בחרסית מיט קאלעך אדער מיט א צווייטע מין זאך וואס דעמאלטס וכיוצא בהן א ענדליכע זאך וואס דעמאלטס וועט דאך דער מענטש יא זען אז דאס איז ממש איינס מיטן לייכטער און דעמאלטס העט ער זיך בעסער נזהר זיין נישט צו באנוצן זיך פון די אויל דעמאלטס מותר מעג מען צינדן אויף אזא מין אופן אום שבת. זאגט דער חרדים כתיב ס'שטייט א פסוק אין משלי חזית איש מהיר במלאכתו כלומר בלא רוב מחשבות לעולם הזה ער טוט זיין ארבעט פון עולם הזה טוט ער מיט א פלינקייט ער טראכט נישט צופיל אריין אין דעם אלא מקצר ועולה ער דארף עס טון ער טוט עס אפ און ער גייט ווייטער ומשאו של עולם, די לאסט פון די וועלטליכע זאכן, יניח להקדוש ברוך הוא, דאס לאזט ער פארן אייבערשטן, והוא ישא משאו יתברך, ער דער מענטש נעמט אויף זיך די לאסט פונעם אייבערשטן, והיינו, דאס איז די פשט פונעם פסוק וואס ער האט אנגעהויבן, נעכטן האבן מיר געלערנט השלך על השם יהבך, וואס טייטשט דאס? ווארף ארויף דיין פעקל אויפן אייבערשטן, יהבך נאר דיין פעקל, וואס דאס הייסט עניני עולם הזה, מיר, נאר דאס זאלסטו ווארפן, ולא יהבו, זיין פעקל, דעם אייבערשטנ'ס פעקל, דאס זאלסטו נעמען אויף דיר, אלא תשא יהבו, דו זאלסט טראגן זיין פעקל, והוא כביכול יכלכלך, און דעמאלס וועט דיך דער אייבערשטער שפייזן און דיר צושטעלן דיינע וועלטליכע געברויכן. והיינו, דאס איז אויך פשט אין דעם פסוק וואס ער האט נעכטן אראפגעברענגט, אשרי תמימי דרך. וואס מיינט דאס? שאינם מרבה מחשבות בעניני עולמם, שגורם ביטול תורה, זיי טראכטן נישט צופיל אריין אין די זאכן פונעם עולם הזה, וואס דאס מאכט זיי א ביטול תורה, נאר תמימי דרך די זאכן פון עולם הזה גייען זיי מיט א תמימות, מיט אן ערליכקייט, מען פארלאזט זיך אויפן אייבערשטן. והיינו דמסיים הולכים בתורת השם, אז מען טוט אזוי האט מען מער צייט צום לערנען, און דערפאר האבן זיי מער צייט צו גיין בתורת השם, והיינו דאס איז אויך פשט פון דעם פסוק וואס ער האט נעכטן צוגעברענגט סעפים שנאתי איך האב פיינט מחשבות, לפי שתורתך אהבתי איך האב ליב דיין תורה, ואם אתמשך בהרהורים ומחשבות אז איך האב מיך צופיל אריינטראכטן מיט אנדערע זאכן דהיינו סעפים נמצאתי מתבטל מתורתך שאהבתי וועל איך געשטערט ווערן פון דיין תורה וואס איך האב אזוי ליב. כתיב, ס'שטייט א פסוק מה אהבתי תורתך, ווי שטארק האב איך ליב דיין תורה, כל היום היא שיחתי, א גאנצן טאג איז דאס מיין געשפרעך, לפי שאדם אוהב מאוד לשמוע חידושים ודברים בטלים, ס'איז א טבע פון א מענטש, א מענטש האט ליב צו הערן נייעס און נארישקייטן, וזה פגם האדם, דאס איז א פגם פון א מענטש אז ער גלייכט צו הערן נייעסן, שיבח, אדער הילל, דוד עצמו, דוד המלך האט זיך אויסגערימט, כי רבה אהבתו בתורתו יתברך, והיא שיחתו. ער האט אזוי ליב די תורה פונעם אייבערשטן, אז אנשטאטס צו רעדן פון וועלטליכע זאכן, רעדט ער נאר פון די תורה, ובחידושים שלה הוא מתענג ומשיח, נאר מיט די חידושי תורה טוט ער קאכן און רעדן כסדר, לא בשיחות ובחידושי עולם הזה, ער רעדט נישט ארום פון קיין עולם הזה'דיגע נייעסן, עולם הזה'דיגע געשפרעכן. פירט די חיד"א אויס, ועל ידי כן יכונו מחשבותיו, אשר זרעו בו למינהו, ברענגט א ענין פון שובבים, ויזכה לזרע קודש, א מענטש וועט זיך מדבק זיין מיט די תורה, וועלן אלע זיינע מחשבות פארראכטן ווערן, און ער וועט זוכה זיין צו זרע קודש, ואשרי חלקו.